בעזרת השם יתברך, מסכת עירובין דף פ"ב, מ'הייבט אן דף פ"ב עמוד א' אויבן ביי די משנה די נייע פרק, זאגט די הייליגע משנה, כיצד משתתפין בתחומין, וויאזוי מאכט א מענטש עירובי תחומין, ווען ער וויל מאכן עירובי תחומין נישט נאר פאר זיך, נאר פאר אנדערע מענטשן פון שטאט אויך, אז יעדער זאל עס קענען נוצן, זאגט די משנה, מניח את החבית ער לייגט א פאס אנגעפילט מיט עסן און פארשטייט זיך עס דארף דארט זיין גענוג עסן גענוג מזון שתי סעודות פאר יעדער איינער וואס גייט עס נוצן, איז ער לייגט די פאס דארט ביי די פלאץ ווי ער וויל מאכן די עירובי תחומין און ווי ער וויל קונה שביתה זיין, ואומר, און ער זאגט אזוי, הרי זה לכל בני עירי, איך לייג עס דא פאר מיין גאנצע שטאט, לכל מי שילך לבית האבל או לבית המשתה, פאר יעדער איינער וואס וויל ארויס פון שטאט ווייטער פון תחום, צו מנחם אבל זיין, אדער צו עפעס א שמחת חתן וכלה, זאל ער זיך קענען באנוצן מיט די עירובי תחומין וואס איך מאך דא, און במילא נאכדעם וואס ער טוט עס, איז וכל שקיבל עליו מבעוד יום, מותר, יעדער איינער פון שטאט, וואס פרייטאג האט מסכים געווען דערצו, וואס טייטש וואס וויל אויך האבן א חלק אין דעם, איז ער האט טאקע א חלק אין דעם, ווער ס'וויל, און קען זיך באנוצן מיט דעם שבת, משתחשך אסור, שאין מערבין משתחשך, טייטש טאמער איינער וועקט זיך אויף פרייטאג צונאכטס, איך וויל טאקע נוצן די איד'ס עירובי תחומין פרייטאג צונאכטס איז צו שפעט, פרייטאג האט ער זיך געקענט מיטכאפן מיט דעם, אבער פרייטאג צונאכטס שוין נישט. זאגט די הייליגע גמרא, אמר רב יוסף האט רב יוסף געזאגט, אין מערבין אלא לדבר מצוה, אז עירובי תחומין קען מען נאר מאכן אויף א דבר מצוה. פרעגט די גמרא מאי קא משמע לן וואס איז די חידוש, תנינא, לכל מי שילך לבית האבל או לבית המשתה, מ'זעט דאך שוין אין די משנה, אז עירובי תחומין קען מען נאר ניצן צו גיין מנחם אבל זיין צו משמח זיין חתן וכלה נאר פאר א מצוה. ענטפערט די גמרא ניין, ס'איז נישט קיין ראיה, מהו דתימא אורחא דמילתא קתני, כ'וואלט ווען געמיינט אז די משנה זאגט סתם ווייל אזוי איז בדרך כלל די דרך, אז אזוי נארמאל גייט מען ארויס פון שטאט, אבער אוודאי קען מען אויף א דבר רשות אויכעט, קא משמע לן, דאס איז די חידוש פון רב יוסף אז נישט, אז עירובי תחומין העלפט טאקע נאר אויף דבר מצוה, טאמער מען מאכט עירובי תחומין נישט אויף א דבר מצוה, טאר א מענטש נישט ארויסגיין פון תחום. זאגט די הייליגע גמרא ווייטער, וכל שקיבל עליו מבעוד יום, האט מען געזען אז טאמער איינער פרייטאג וויל זיך מיטכאפן קען מען זיך מיטכאפן, אבער שבת אליין נישט. זאגט די גמרא שמעת מינה, אין ברירה, דאי יש ברירה, תיגלי מילתא למפרע, דמבעוד יום הוה ניחא ליה, ס'טייטש איז געדרינגען לכאורה פון די משנה, אז מ'זאגט נישט קיין ברירה, ווייל טאמער מ'זאגט ברירה, וואלט א מענטש בעצם געדארפט קענען פרייטאג צונאכטס אויך זיך מיטכאפן מיט דעם עירוב, איי שבת איז צו שפעט, יא, אבער מ'זאל זאגן ברירה הוברר הדבר למפרע אז בעצם פרייטאג האב איך אויך געוואלט, און במילא זאל מען קענען, פון דעם וואס מ'זעט אז מ'קען נישט, איז א ראיה אז ס'איז נישטא קיין ברירה, זאגט די גמרא אמר רב אשי, זאגט רב אשי ניין, ס'איז נישט קיין ראיה, ס'קען אוודאי זיין אז בדרך כלל זאגט מען יא ברירה, נאר הודיעוהו ולא הודיעוהו קתני, מען דארף גורס זיין אין די משנה הודיעוהו ולא הודיעוהו, ס'טייטש נישט יעדער וואס האט מקבל געווען אויף זיך נישט מקבל געווען אויף זיך, דהיינו, טאמער יעדער איינער ווייסט פרייטאג פון די עירובי תחומין, און מענטשן זענען נישט מחליט איך וויל נישט יעצט מחליט זיין כ'על מחליט זיין שבת, קען אוודאי זיין, יש ברירה און שבת קענסטו מחליט זיין למפרע, אבער טאמער א מענטש האט אינגאנצן נישט געוואוסט פון די עירוב פרייטאג, דעמאלטס וועט אוודאי נישט העלפן קיין ברירה, און ממילא קען מען זאגן אז דאס איז די משנה מחלק. דער וואס האט געוויסט פרייטאג פונעם עירוב, ער אוודאי קען זיין פרייטאג צונאכטס עט זיך קענען מיטכאפן, ווייל יש ברירה, דער וואס האט אפילו נישט געוויסט, ער עט נישט קענען זיך מיטכאפן, שאין מערבין משתחשך, ווייל פאר אים איז צו שפעט. זאגט די גמרא ווייטער, אמר רב אסי, האט רב אסי געזאגט, קטן בן שש יוצא בעירוב אמו, א קטן וואס איז זעקס יאהר, זעקס יאהר מיינט אין די זעקסטע יאהר, זעקס יאהר מיינט בעצם א קינד וואס איז פינף יאהר אלט, וואס אונז רופט מען א פינף יעריגע קינד, וואס איז אין זיין זעקסטע יאר, אבער פאר די געשמאקקייט פון די סוגיא איז יעדע מאל שטייט בן שש עמער זאגן זעקס יעריג קינד ווייל ס'הערט זיך בעסער, אבער מען דארף נאר וויסן אז בן שש מיינט אין די זעקסטע יאר, על כל פנים זאגט רב אסי אז א קטן וואס איז בן שש איז יוצא מיט זיין מאמע'ס עירוב, וואס טייטש אזוי? אונז וועט באלד זעהן אז אפילו א קטן וואס איז גרעסער פון זעקס א עלטערע קטן איז אפילו איז טאקע א קטן אבער א עירובי תחומין דארף מען מאכן פאר אים, ער קען נישט מאכן פאר זיך פארשטייט זיך, אבער זיין טאטע צו זיין מאמע וואס מאכט אים עירובי תחומין דארף אים אינזינען האבן מען דארף צולייגן א עקסטער שטיקל א עקסטער מזון שתי סעודות מען דארף עס מזכה זיין פאר אים אבער דא זאגט רב אסי אז א קינד ביז די זעקס ביז בן שש און ועד בכלל פארשטייט זיך זעקס יאהר אויך וואס טייטש ביז מען איז טאקע זעקס יאר אלט און די גאנצע זעקסטע יאר אויך און די דין איז היות וואס ער דארף גאר שטארק די מאמע און ער איז שטארק צוגעבינדן צו מאמע קען די מאמע מאכן עירובי תחומין די קינד קען זיך מיטכאפן אפילו מען האט אים גארנישט מזכה געווען און אפילו מען האט נישט צוגעלייגט גארנישט צו די עירוב פאר אים, פרעגט די גמרא, מיתיבי כ'על דיר א קשיא פרעגן פון א ברייתא, שטייט אין א ברייתא, קטן שצריך לאמו, יוצא בעירוב אמו, ושאין צריך לאמו, אין יוצא בעירוב אמו, זאגט אונז די ברייתא, אז וואס איז די כלל, וועלכע קטן קען זיך מיטכאפן מיט די מאמע און וועלכע נישט, א קטן הצריך לאמו, ער קען זיך מיטכאפן, א קטן שאין צריך ער נישט, יעצט וואס מיינט דאס קטן שצריך קטן שאין צריך, איז די גמרא מבאר, ותנן נמי גבי סוכה כי האי גוונא, די משנה זאגט אויך אין סוכה, קטן שאין צריך לאמו חייב בסוכה, אז א קטן וואס דארף נישט די מאמע איז חייב בסוכה, והוינן בה, און אויף דעם פרעגט מען דארט אויף אין אין מסכת סוכות פרעגט דארט די גמרא, איזהו קטן שאין צריך לאמו, וואס איז דאס א קטן שאין צריך לאמו, אמרי דבי רבי ינאי, כל שנפנה ואין אמו מקנחתו, זאגט רבי ינאי די כלל פון צריך לאמו אין צריך לאמו, איז אין צריך לאמו מיינט א קינד וואס קען זיך אליין ווישן נאכן ס'גייט ארויס, טאמער ער קען זיך אליין ווישן, דאס איז שוין אין צריך לאמו, רב שמעון בן לקיש אמר, רבי שמעון בן לקיש זאגט א צווייטע הגדרה, כל שניעור ואין קורא אימא, א קינד וואס וועקט זיך אויף און שרייט נישט מאמי, אזא סארט קינד איז אין צריך לאמו, און אויף דעם פרעגט די גמרא גראד, אימא סלקא דעתך, גדולים נמי קרו אפילו גרעסערע קינדער רופן אויך אימא, ס'קען נישט זיין דאס איז די הגדרה, אלא אימא, כל שניעור משנתו ואינו קורא אימא אימא, די נקודה איז טאמער ער שרייט נישט מאמע מאמע מאמע, א קינד וואס וועקט זיך אויף אינמיטן שלאף, און הייבט אן ממש קוויטשען מאמע ווילאנג די מאמע קומט נישט, דאס איז א קטן הצריך לאמו, אבער א קינד וואס שטייט סתם אויף זאגט איינמאל מאמע הייסט נאכנישט א קטן הצריך לאמו, על כל פנים, זעהן מיר דא כל מיני הגדרות וואס מיינט עס א קטן צריך לאמו וואס מיינט עס נישט קיין קטן הצריך לאמו, אבער ווי אלט איז דאס? אונז ווייס מען א קטן וואס ווישט זיך נישט, א קטן וואס שרייט נישט מאמע, אבער ביי וועלכע יאהר געשענט עס טאקע? זאגט די גמרא וכמה, כבר ארבע כבר חמש, ווענדט זיך וואסערע סארט קינד, אמאל איז דא א קינד וואס ביי די פיר וואס טייטש אין די פערדע יאהר וואקסט ער שוין אויף ער דארף מער נישט די מאמע, מאכט זיך אמאל אין די פיפטע יאהר געשענט עס, על כל פנים, איז דאך א קשיא אויף רב אסי, פארוואס? ווייל אין די ברייתא שטייט אז קטן שצריך לאמו איז יוצא, שאין צריך לאמו אינו יוצא. האבן דאך יעצט געזען וואס מיינט א קטן שאין צריך, וואס ער איז טאקע נישט יוצא מיט די מאמע, אדער א פיר יעריג קינד, אדער א פינף יעריג קינד, אבער רב אסי זאגט דאך אז ביז די זעקס קען מען יוצא זיין מיט די מאמע, און במילא איז עס א סתירה פון רב אסי אויף די ברייתא. ענטפערט די גמרא, אמר רב שיע בריה דרב אידי, ענטפערט רב שיע בריה דרב אידי, כי קאמר רב אסי, כגון שעירב עליו אביו לצפון ואמו לדרום, דאפילו בר שש נמי בצוותא דאמיה ניחא ליה, זאגט רב שיע בריה דרב אידי אזוי, אוודאי איז די ברייתא גערעכט, נישט די מימרא פון רב אסי, אז וואס? אז דאס אז א קינד זאל קענען יוצא זיין מיט די מאמע'ס עירוב תחומין, דאס איז נאר ביז די פיר ביז די פינף, נאך די פינף איז נישט דא אזא זאך, איי רב אסי זאגט זעקס? זאגט רב שיע בריה דרב אידי, רב אסי רעדט טאקע נישט ביי א ציור אז א קינד זאל יוצא זיין ממש מיט די מאמע'ס עירוב, נאר רב אסי רעדט ביי א ציור וואס די מאמע האט געמאכט אן עירוב פארן קינד, און דעמאלטס אוודאי בעצם וואלט די קינד געדארפט קענען יוצא זיין ווייל מ'האט דאך געמאכט אן עירוב ספעציעל פאר אים, נאר וואס דען, די טאטע האט אויך געמאכט אן עירוב פאר די קינד, וואס בדרך כלל ווען די טאטע האט געמאכט און די מאמע האט געמאכט, איז די טאטע קובע נישט די מאמע, נאר דא, היות וואס די קינד איז זעקס, זאגט רב אסי א זעקס יעריג קינד דארף נאך די מאמע גענוג שטארק אז די מאמעס עירוב איז די וואס איז קובע אבער נישט פשט רב אסי האט געזאגט אז ביז די זעקס קען טאקע די קינד יוצא זיין מיט די מאמעס עירוב פרעגט אבער די גמרא מיתיבי א קשיא פון א אנדערע ברייתא שטייט דא קלאר אין א ברייתא קטן שצריך לאמו יוצא בעירוב אמו עד בן שש וואס טייטש די ברייתא זאגט דא קלאר אז ביז די זעקס קען א קינד יוצא זיין מיט די מאמע'ס עירוב? יעצט דא קען מען נישט ענטפערן אזוי ווי רב שי' בריה דרב אידי האט געוואלט ענטפערן אז דא רעדט זיך אז די טאטע מאכט די מאמע מאכט מ'איז יוצא מיט די מאמע'ס אבער אוודאי מאכט מען א ספעציעלע עירוב פאר די קינד קענסט נישט זאגן אזוי ווייל דא שטייט אז מ'איז יוצא ביז די זעקס עס טייטש פון ווען ער איז געבוירן ביז די זעקס איז ער יוצא מיט די מאמע יעצט יעדער איז מודה אז ווען א קינד ווערט געבוירן ווען א קינד איז איינס צוויי איז יעדער מודה אז מ'דארף נישט מאכן א ספעציעלע עירוב פאר אים און במילא די דין אז מ'דארף נישט מאכן א ספעציעלע עירוב פארן קינד דאס ציט זיך ביז די זעקס, און במילא, רב שי' בריה דרב אידי'ס תירוץ איז זעכער אפגעפרעגט, תיובתא דרב שי' בר רב אידי, רב שי' בר רב אידי איז אפגעפרעגט, פארוואס, ווייל דא זעט מען קלאר אין די ברייתא אז ביז די זעקס קען א קינד יוצא זיין מיט די מאמע, און נאך מער, פון די ברייתא איז דאך גאר א ראיה צו רב אסי, איז א קשיא אויף די אנדערע ברייתא וואס זאגט ביז די פיר ביז די פינף, ווייל דא זעט מען קלאר א ברייתא וואס זאגט ווי רב אסי אז ביז די זעקס, און די גמרא וועט טאקע פארענטפערן די קשיא, אבער עכ"פ פאר דעם פרעגט די גמרא, לימא תיהוי תיובתא דרב אסי אפשר בכל זאת איז פון די ברייתא אויך א קשיא אויף רב אסי, ווייל רב אסי האט געזאגט קטן בן שש יוצא בעירוב אמו, איז משמע אז אין די זעקסטע יאר אליין קען ער אויך יוצא זיין מיט די מאמע וואס טייטש פון די פינף ביז די זעקס קען ער אויך יוצא זיין מיט די מאמעס, אין די ברייתא שטייט עד בן שש ביז די זעקסטע יאר איז טייטש ווען ער ווערט פינף ענדיגט זיך עס, איז אפשר דאס א סתירה? זאגט די גמרא ניין, אמר לך רב אסי עד ועד בכלל, רב אסי קען זאגן אז די ברייתא וואס זאגט עד בן שש מיינט אויך די גאנצע זעקסטע יאר, וואס טייטש נאך וואס ער איז געווארן פינף יאר אלט, די גאנצע זעקסטע יאר איז ער נאך אויך יוצא מיט די מאמע, עכ"פ האט רב אסי א ברייתא וואס האלט ווי אים, אבער זאגט די גמרא לימא תיהוי תיובתא דרב ינאי וריש לקיש, לכאורה איז אבער א קשיא אויף רב ינאי און ריש לקיש, פארוואס? ווייל אונז האבן דאך געהאט א ברייתא וואס די ברייתא זאגט קטן שצריך לאמו יוצא בעירוב אמו שאין צריך לאמו אין יוצא בעירוב אמו און רבי ינאי ריש לקיש האבן דאך מסביר געווען אז ווען הערט אויף א קטן יוצא צו זיין מיט די מאמעס עירוב ס'טייטש ווער איז א קטן שאין צריך לאמו ביי די פיר ביי די פינף און דא זעט מען סיי א ברייתא און סיי רב אסי וואס זאגן אז די ריכטיגע גיל די ריכטיגע עידזש איז זעקס נישט פיר פינף זאגט די גמרא לא קשיא רבי ינאי און רבי ריש לקיש קענען אויך פארענטפערן זייערע סתירה וואס טייטש ער קען אוודאי זאגן אז אוודאי א קטן שאין צריך לאמו איז ביי די פיר און ביי די פינף, איי פון די ברייתא איז משמע אז דאס איז זעקס, זאגט די גמרא הא דאיתא אבוה במתא הא דלא איתא אבוה במתא, ס'ווענדט זיך טאקע, טאמער די טאטע דרייט זיך אין שטאט, דאס קינד וואקסט אויף מיט א טאטע און מיט א מאמע, דעמאלטס ביי די פיר און ביי די פינף דארף ער שוין נישט די מאמע ווייל ס'דאך אויך דא א טאטע דא, טאמער די טאטע נישט אין שטאט דעמאלטס טאקע הייסט ער א צריך לאמו ביז די זעקס, און במילא קומט אויס אז דאס וואס רב אסי האט געזאגט, אז ביז די זעקס קומט א קינד צו צו די מאמע במילא איז ער יוצא מיט די מאמע'ס עירובי תחומין, רעדט זיך טאקע ביי אן אופן וואס דער טאטע איז נישט אין שטאט, און דאס וואס ר' ינאי און ריש לקיש האבן מפרש געווען אז ס'איז ביז די פיר ביז די פינף, רעדט זיך ביי אן אופן וואס דער טאטע איז יא אין שטאט. נאר וואס דען? רש"י רעדט דא אויס, אויב אזוי קען מען דאך לכאורה אויך פארענטפערן ר' יהושע בריה דרב אידי, ווייל ר' יהושע בריה דרב אידי האט פארענטפערט די סתירה פון רב אסי און די מימרא פון ר' ינאי ריש לקיש, האט ער געזאגט אז די מימרא פון רב אסי רעדט זיך ביי אן אופן אז די מאמע האט אוודאי געמאכט א שפעציעלע עירוב פאר די קינד, נאר די טאטע האט געמאכט איין זייט, די מאמע געמאכט א צווייטע זייט, און פארדעם גייט ער נאך די מאמע, איז לכאורה קען מען זאגן אז דאס איז נישט קיין סתירה מיט דאס וואס שטייט אין א ברייתא אז ביז די זעקס קען מען מאכן א געהעריגע עירוב פארן קינד, ווייל ס'קען זיין דאס וואס רב יהושע בריה דרב אידי האט געזאגט בשיטת רב אסי רעדט זיך ביי אן אופן וואס די טאטע איז אין שטאט, און ממילא אז די טאטע איז אין שטאט, איז א זעקס יעריג קינד קען נישט יוצא זיין מיט די מאמע'ס עירוב, און פאר דעם דארף מען זאגן אז ס'רעדט זיך ביי אן אופן אז ס'איז דא צוויי עירובין און מ'גייט נאר נאך די מאמע נישט נאך די טאטע, מה שאין כן די ברייתא וואס זאגט ביז עד בן שש רעדט זיך ביי אן אופן וואס די טאטע איז נישט אין שטאט, און ממילא איז אויך פארענטפערט רב יהושע בריה דרב אידי, און אויף דעם זאגט רש"י ניין, פארוואס? ווייל, זאגט רש"י, אויב אזוי רב יהושע בריה דרב אידי וואלט געדארפט ענטפערן די תירוץ, ס'טייטש אנשטאטס פארענטפערן רב אסי אז רב אסי רעדט זיך ביי א ציור אז די טאטע לייגט איין פלאץ די מאמע לייגט א צווייטע פלאץ וואלט ער געקענט פשוט פארענטפערן רב אסי אז רב אסי רעדט זיך ביי א ציור וואס דער טאטע איז נישט אין שטאט און פארדעם ציט עס ביז די זעקס, און פארדעם וואס ער האט נישט געענטפערט דער תירוץ, איז טאקע רב יהושע בריה דרב אידי'ס תירוץ אפגעפרעגט. זאגט די גמרא ווייטער, תנו רבנן, מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, מערב אדם על ידי בנו ובתו הקטנים, על ידי עבדו ושפחתו הכנענים, א מענטש קען מאכן עירובי תחומין פאר זיין זון, פאר זיין טאכטער, פאר זיין קנעכט, מען רעדט דא פון א עבד כנעני און א שפחה כנענית, בין לדעתן בין שלא לדעתן, סיי טאמער זענען מסכים, סיי טאמער זענען נישט מסכים, די מענטש איז באלבאס, אבל אבער, זאגט די ברייתא, אינו מערב, לא על ידי עבדו ושפחתו העברים, ולא על ידי בנו ובתו הגדולים, פאר א עבד אדער שפחה עברי א איד, אדער פאר א ערוואקסענע זון אדער ערוואקסענע טאכטער, קען א מענטש נישט מאכן אן עירוב פאר זיי עירובי תחומין שלא מדעתם, און זעלבע זאך ולא על ידי אשתו פאר זיין פרוי קען ער אויך נישט מאכן אלא מדעתם נאר טאמער זיי זענען מסכים. תניא אידך, נאך א ברייתא וואס רעדט אויך אויף דעם ענין, לא יערב אדם על ידי בנו ובתו הגדולים, א מענטש זאל נישט מאכן קיין עירוב פאר זיין ערוואקסענע זון זיין ערוואקסענע טאכטער ועל ידי עבדו ושפחתו העברים, אדער פאר זיין אידישע קנעכט זיין אידישע דינסט, ולא על ידי אשתו אלא מדעתם זעלבע זאך זיין פרוי זאלן נישט מאכן עירוב נאר טאמער זיי זענען מסכים, אבל אבער זאגט די ברייתא מערב הוא על ידי עבדו ושפחתו הכנענים, פאר עבד כנעני א שפחה כנענית, אדער פאר בנו ובתו הקטנים, בין לדעתם בין שלא לדעתם, דארט קענען זיי יא מאכן שלא לדעתם, פארוואס? מפני שידן כידו, ווייל זייער הענט איז אזוי ווי זיין הענט, און ממילא ער באלעבאס, ער קען מאכן א עירוב פאר זיי ווי ער וויל, אבער זאגט די ברייתא, וכולן שעירבו ועירב עליהן רבם, יוצאין בשל רבם, יעדער איינער וואס מאכט אן עירוב און זיין רבי, דא רעדט מען אויף יעדעם, סיי בנו ובתו הגדולים, סיי עבד שפחה כנעני, עבד שפחה עברי, אלעס, יעדער וואס מאכט אן עירוב און זיין רבי מאכט אים אן עירוב ערגעץ אנדערש, איז דער רבי'ס עירוב קובע, נישט די מענטש'ס עירוב קובע, חוץ מן האישה, חוץ ביי א פרוי, וואס טאמער א פרוי מאכט אויף איין פלאץ אן עירוב, און איר מאן מאכט אויף א צווייטע פלאץ אן עירוב, דעמאלט זאגט מען נישט אז אזוי ווי יעדע מענטש איז א רבי קובע דא אויך איז די מאן קובע, נאר דא זאגט מען די פרוי איז קובע פארוואס? מפני שיכולה למחות, ווייל זי קען מוחה זיין אויף דעם וואס די מאן האט איר געמאכט אן עירוב, זי וויל א אייגענע, פרעגט די גמרא אישה מאי שנא, וואס איז א פרוי אנדערש פון א אידיש עבד א אידישע שפחה? וואס איז א פרוי אנדערש פון א בנו ובתו הגדולים וואס דארט זאגסטו אז זייער רצון איז בטל צום רעבן, פארוואס איז די פרוי'ס רצון נישט בטל צום מאן? ענטפערט די גמרא אמר רבה אישה וכל דדמי לה, האסט נישט פארשטאנען, ס'מיינט נישט אז יעדער איינער איז בטל צום רעבן, אוואדע בנו ובתו הגדולים, עבד שפחה עברי, און די זעלבע זאך א פרוי איז נישט בטל צום רעבן איז נישט בטל צום מאן, פארוואס? ווייל יש בידם למחות, זיי קענען טון וואס זיי ווילן, זיי קענען אליין מאכן עירוב, זייער רצון נישט בטל צו יענעמס רצון, נאר וואס דען? די ברייתא האט סך הכל געזאגט אז בנו ובתו הקטנים אדער עבד שפחה כנעני, ביי זיי זאגט מען אז טאמער זיי מאכן ערגעץ אן עירוב און זייער רבי צו זייער באלעבאס מאכט א צווייטע פלאץ, איז דער רבי דער באלעבאס איז דער וואס איז קובע. זאגט די גמרא ווייטער, אמר מר, האבן מיר געזען יעצט אין די ברייתא, חוץ מן האישה מפני שיכולה למחות, אז פאר א פרוי טאמער א פרוי מאכט א עירוב און דער מאן מאכט איר אויך א עירוב, די פרוי קען מוחה זיין, און במילא איז איר עירוב קובע נישט די מאן'ס קובע, איז לכאורה קען מען מדייק זיין, טעמא דמחי, די איינציגסטע טעם פארוואס טאקע איר מאן'ס עירוב איז נישט קובע, איז ווייל זי האט מוחה געווען, הא סתמא, נפקא בדבעלה. סתם אזוי, טאמער איר מאן מאכט איר אן עירוב און זי שווייגט, זי זאגט נישט גארנישט, איז די מאן'ס עירוב קובע. איז אויב אזוי פרעגט זיך די קשיא, הא קתני רישא אלא מדעתם, מאי לאו דאמרי אין, אין די רישא פון די ברייתא שטייט אז דארף זיין לדעתם, זיי דארפן מסכים זיין, ס'איז נישט גענוג די מאן מאכט אן עירוב פאר די פרוי, נאר דארף פרעגן די פרוי רשות, די פרוי דארף מסכים זיין, און פון די סיפא איז משמע אז ווילאנג זי איז נישט מוחה איז בסדר אבער מסכים זיין דארף זי נישט, זאגט די גמרא לא מאי אלא מדעתם דאישתיקו, מדעתם מיינט נישט מ'דארף מסכים זיין, ס'מיינט מ'דארף שווייגן, ווען מ'שווייגט איז אויך גענוג, לאפוקי היכא דאמרי לא, חוץ אויב זאגט א קלארע ניין, ווען זאגט א קלארע ניין זי קען אוודאי מוחה זיין, פרעגט אבער די גמרא, הא וכולן שעירבו ועירב עליהם רבם יוצאים בשל רבם, איז סתמא היא, וקתני חוץ מן האישה דלא נפקא, שטייט דאך אין די ברייתא אז יעדער וואס מאכט א עירוב און די רבי מאכט א צווייטע עירוב איז די דין איז מ'איז יוצא מיט די רבי יעצט עס שטייט נישט אז זיי האבן עפעס געזאגט נאר זענען שטיל געבליבן פון דעסט וועגן גייט מען נאכן רבי'ן אבער די ברייתא זאגט אז ביי א פרוי איז נישט אזוי ווען א פרוי מאכט אן עירוב און איר מאן מאכט אן עירוב און זי איז שטיל וואס איז די דין איז איר עירוב קובע נישט די מאן נישט די רבי נאר איר עירוב קובע איז לכאורה שווער פארוואס זי איז דאך שטיל זאגסט דאך יעצט אז ווען מ'איז שטיל איז די מאן יא קובע און וואס איז פשט וואס איז פשט פון דעם ענטפערט די גמרא אמר רבא כיוון שעירבו אין לך מיחוי גדול מזה, טאמער די פרוי האט געמאכט א עירוב פאר זיך איז דאס די גרעסטע מחאה אין די וועלט, טאמער א פרוי מאכט א עירוב אויף איין פלאץ די מאן מאכט אויף א צווייטע פלאץ, נישטא קיין גרעסערע מחאה פון דעם, מילא דא אוודאי זי איז שטיל גייט מען נאך איר עירוב נאך נישט נאך זיין עירוב ווייל דאס הייסט א מחאה, נאר וואס טאמער זי האט נישט געמאכט אן עירוב פאר זיך און די מאן מאכט איר אן עירוב און זי איז שטיל דעמאלטס איז דער דין ס'איז כאילו זי האט מסכים געווען און ס'הייסט מדעתה און זי איז יוצא מיטן עירוב. זאגט די הייליגע משנה ווייטער, כמה הוא שיעורו, וואס איז דער שיעור פון עירובי תחומין? זאגט די משנה, מזון שתי סעודות לכל אחד ואחד, מען דארף האבן א מזון שתי סעודות פאר יעדער איינער וואס האט דא א חלק אינעם עירוב. זאגט אבער די משנה, מזונו לחול ולא לשבת, דא רעדט מען מזון שתי סעודות פון א וואכנדיגע סעודה, נישט פון א שבת'דיגע סעודה, דברי ר' מאיר אזוי זאגט ר' מאיר, רבי יודא אומר, רבי יודא זאגט ניין. לשבת ולא לחול, מען רעדט פון א שבת'דיגע סעודה נישט פון א וואכנדיגע סעודה, וזה וזה מתכוונים להקל, זאגט די משנה סיי ר' מאיר סיי רבי יודא ביידע מיינען לקולא, ס'טייטש אזוי, ר' מאיר וואס ר' מאיר זאגט א וואכנדיגע סעודה נישט קיין שבת'דיגע סעודה, איז ווייל ער האלט אז א שבת'דיגע סעודה איז סאך ברייטער ווי א וואכנדיגע סעודה, פארדעם זאגט ער א וואכנדיגע סעודה, פארוואס איז א שבת'דיגע סעודה ברייטער ווי א וואכנדיגע סעודה? ווייל די כלל איז, מ'וועט זען די גמרא וועט זאגן רווחא לבסימא שכיח, אז פאר געשמאקע מאכלים איז אלעמאל דא פלאץ אין מאגן, ס'עסט זיך געשמאק געשמאקע מאכלים, מילא שבת וואס די עסן איז געשמאקער עסט מען גרעסערע סעודות, פארדעם אין די וואכן עסט מען קלענערע סעודות, פארדעם זאגט ר' מאיר מ'נוצט א וואכנדיגע סעודה, מה שאין כן רבי יודא, רבי יודא האלט אז היות וואס אין די וואכן עסט מען נאר צוויי סעודות א טאג, און שבת עסט מען דריי סעודות, איז די סעודות פון שבת קלענער, און פארדעם געבט מען א שבת'דיגע סעודה, יעדער איינער כאפט אן די קלענערע. זאגט די משנה ווייטער, רבי יוחנן בן ברוקה אומר,

פאר א סעלא, דעמאלטס ווען די פרייז איז פֿיר סאה פאר א סעלא, איז די ברויט וואס מען קויפט מיט א פונדיון, דאס וועט זיין די שיעור פון עירובי תחומין פון מזון שתי סעודות. וויפיל איז דאס טאקע דער שיעור? איז אזוי, יעדע סעלא האט אין זיך אַכט און פֿערציק פונדיון, וואס טייטש א סעלא איז פֿיר דינר, א דינר איז זעקס מעה, א מעה איז צוויי פונדיון, קומט אויס יעדע סעלא האט אין זיך פֿיר דינר, פֿיר און צוואַנציק מעה און אַכט און פֿערציק פּיניען, וואס טייטש פאר אַכט און פֿערציק פּונדיון דאס איז פונקט א סלע, קומט אויס למעשה אז איין פּונדיון איז א אַכט און פֿערציגסטל פון א סלע. יעצט, די משנה זאגט דא אז בשיטת ר' יוחנן בן ברוקה איז די מעהל קאסט פֿיר סאה מעהל קאסט א סלע, און ממילא העט אויסקומען אז א אַכט און פֿערציגסטל פון פיר סאה מעהל וואס דאס איז א אכט און פערציגסטל פון א סלע איז א פונדיון איז א אכט און פערציגסטל פון די פיר סאה מעהל עט מען קויפן אזא סארט ברויט פאר א פונדיון וויפיל איז דאס א אכט און פערציגסטל פון פיר סאה איז יעדע סאה בעצם איז זעקס קב קומט אויס פיר סאה איז פיר און צוואנציג קב דהיינו א מענטש גייט מיט א סלע און ער קויפט פיר סאה וואס טייטש ער קויפט פֿיר און צוואַנציק קאוו, איז וויפיל איז דאס א פונדיון א אכט און פערציגסטל פון פֿיר און צוואַנציק איז פונקט א האלבע קב, וואס טייטש די ברויט וואס מען רעדט דא איז גרויס א האלבע קב, יעצט בנוגע צו ביצים וויפיל ביצים איז דאס, יעדע קב איז פֿיר און צוואַנציק ביצים, וואס טייטש א האלבע קב איז צוועלף ביצים. צוועלף ביצים, דאס איז מזון שתי סעודות לויט ר' יוחנן בן ברוקה, וואס טייטש יעדע סעודה בעצם איז זעקס ביצים, אזוי זאגט ר' יוחנן בן ברוקה, ר' שמעון אומר, ר' שמעון זאגט אז ס'א אנדערע מין ברויט, די ברויט פון עירובי תחומין פון מזון שתי סעודות איז שתי ידות לכיכר, וואס טייטש צוויי דריטל פון א ברויט, וואס די ברויט משלש לקב איז א דריטל קב, דהיינו, די ברויט איז געמאכט פון א דריטל קב, צוויי דריטל פון די ברויט, דאס איז מזון שתי סעודות. דהיינו, וויפיל איז צוויי דריטל פון א דריטל? דאס איז צוויי ניינטלעך. וואס טייטש לויט ר' שמעון איז מזון שתי סעודות א ברויט וואס איז צוויי ניינטל קב, און וויפיל איז מזון פון איין סעודה? א ניינטל פון א קב, וואס דאס אין אייער, וואס טייטש אז א קב איז פֿיר און צוואַנציק ביצים, איז א ניינטל פון דעם צוויי מיט צוויי דריטל ביצים. וואס טייטש די שיעור פון ר' שמעון איז סך סך קלענער פון די שיעור פון רבי יוחנן בן מרוקא, די שיעור פון רבי יוחנן בן ברוקא האט מען געשמועסט פון איין סעודה, יעדע סעודה איז זעקס ביצים, לויט ר' שמעון איז יעדע סעודה צוויי מיט צוויי דריטל ביצה, זאגט יעצט די משנה, דרך אגב, נאכדעם וואס מען האט אויסגעשמועסט וויפיל איז דאס דער ברויט לויט רבי יוחנן בן ברוקא און וויפיל איז דאס דער ברויט לויט ר' שמעון, זאגט די משנה אז דער ברויט, האט אויך א געוויסע חשבון וואס טייטש מען באנוצט זיך אויך מיט אזא סארט ברויט אויסצורעכענען אנדערע שיעורים, זאגט די משנה חציה לבית המנהיגה, די דין איז טאמער א מענטש גייט אריין אין א בית המנוגע אין א שטוב וואס האט א נגע נאכדעם וואס די כהן האט עס איינגעשלאסן איז טאמער ער גייט אריין אויף א קורצע צייט ווערט ער טמא זיינע בגדים בלייבן ריין, טאמער ער גייט דארט אריין אויף א לענגערע צייט ווערן זיינע בגדים אויך טמא, וואס איז דאס די לענגערע צייט? טאמער ער גייט אריין אין די שטוב. דער פסוק זאגט והאוכל בבית יכבס את בגדיו, טאמער ער גייט אריין אין שטוב גענוג אויף צו עסן דארט אויף א געוויסע סעודה, דעמאלטס איז דער דין אז זיין בגדים ווערן טמא. אויף דעם זאגט אונז די משנה אז האלב פון דער ברויט וואס מען האט יעצט געזען, דאס איז די סעודה וואס מען רעדט דארט וואס דער מענטש ווערט טמא זיינע בגדים ווערן טמא. פשט אזוי, לויט ר' יוחנן בן ברויקע, וואס ר' יוחנן בן ברוקה זאגט דער ברויט וואס מען רעדט דא איז א ברויט, וואס איז גרויס א האלבע קב, איז האלב פון דעם ווי לאנג ס'איז דא צו עסן האלב אזא ברויט, וואס דאס איז א ברויט פון א פערטל קב, דאס איז די צייט וואס אז א מענטש וועט זיין אין א הויז אזוי לאנג וועטן זיין בגדים טמא ווערן. יעצט, בעצם, דאס ווערט גערופן, און אין חז"ל רופט מען דאס, א שיעור פון א פרס, פרס, דאס איז א האלבע ברויט. לויט ר' שמעון, וואס דא רעדט זיך פון א ברויט וואס די ברויט איז געמאכט פון א דריטל קב, איז האלב פון אזא ברויט. יעצט בעצם, רש"י רעדט אויס, ר' שמעון זאגט דאך אז די שיעור פון מזון שתי סעודות, איז צוויי דריטל פון אזא סארט ברויט וואס די גאנצע ברויט איז געמאכט פון א דריטל קב, צוויי דריטל דאס איז צוויי סעודות, קומט אויס וויפיל איז יעדע סעודה? א דריטל פונעם ברויט, אויב אזוי טאמער א מענטש כדי ער זאל טמא ווערן דארף זיין גענוג לאנג אין א שטוב צו עסן א סעודה, און א סעודה האט מען דאך געזען איז א האלבע ברויט, אויב אזוי פארוואס עפעס זאגט ר' שמעון דא אז א סעודה איז א דריטל ברויט און צוויי סעודות איז צוויי דריטל ברויט און דארט זאגט מען א האלבע ברויט נאר וואס דען זאגט רש"י מען דארף פארענטפערן אז דא ביי עירובי תחומין איז א דרבנן'דיגע דין חכמים זענען מיקל און זיי האבן געזאגט אז מען רעדט פון גאר קליינע סעודות וואס יעדע סעודה איז א דריטל פון אזא סארט ברויט מה שאין כן דארט ביי די טומאה פון בית המנוגע איז א דאורייתא'דיגע דין דארט איז אוודאי די שיעור גרעסער א האלבע ברויט הייסט א סעודה, און דאס איז די שיעור פון פרס. חוץ פון דעם, נאך א פלאץ וואס מען באנוצט זיך מיט די שיעור פון די ברויט, וחצי חציה לפסול את הגויה, וואס טייטש האלב פון האלב, א פערטל פון די ברויט, וואס טייטש א חצי פרס, טאמער איינער עסט א חצי פרס, א פערטל פון די ברויט, סיי לויט ר' שמעון מיט זיין ברויט, ר' יוחנן מיט זיין ברויט, א פערטל פון די ברויט, עט זיין טומאה גויה, טומאה גויה, דאס איז א דרבנן'דיגע טומאה, וואס חז"ל האבן מתקן געווען ווען איינער עסט טמא'נע מאכלים וואס בעצם מן התורה ווערט ער נישט טמא נאר ווען ער רירט צו נישט ווען ער עסט, פון דעסטוועגן חכמים האבן מתקן געווען טומאה גויה, די טומאה גויה איז ווען מען עסט א האלבע פרס טייטש א פערטל פון די ברויט, זאגט די הייליגע גמרא, וכמה מזון שתי סעודות, די גמרא הייבט אן מיט דעם, ר' מאיר ר' יהודה האבן געזאגט וואכנדיגע סעודות, שבת'דיגע סעודות, איז ר' יוחנן בן ברוקה ר' שמעון האבן געזאגט פונקט ווי גרויס די ברויט איז, ר' מאיר ר' יהודה האבן נישט געזאגט ווי גרויס דאס איז, ממילא וויל די גמרא וויסן וויפיל איז דאס. ענטפערט די גמרא, אמר רב יהודה אמר רב, רב יהודה אמר רב זאגט, תרתי ריפתא איכרייתא, צוויי פון די סארט ברויט וואס די פויערן פלעגן טראגן מיט זיך ווען זיי פלעגן ארבעטן אין פעלד, פון אזעלכע סארט ברויט רעדט מען. רב אדא בר אהבה אמר, תרתי ריפתא נהר פפיתא, צוויי פון די ברויטן וואס מען עסט דארט, וואס מען באקט דארט לעבן די טייך, פפא, דאס איז די שיעור פון די ברויט וואס רבי מאיר און רבי יהודה רעדן, וואס טייטש צוויי אזעלכע סארט ברויט, נאר וואס דען, רבי מאיר זאגט אז דאס רעדט זיך דווקא ביי וואכנדיגע סעודות ווייל שבת'דיגע סעודות זענען גרעסער, רבי יהודה זאגט פארקערט, זאגט די גמרא יעצט, אמר ליה רב יוסף לרב יוסף בריה דרבא, האט רב יוסף געזאגט צו רב יוסף די זון פון רבא, אבוך דיין טאטן רבא כמאן סבירא ליה, ווי וועם האלט ער? האט ער אים געענפערט, כרבי מאיר סבירא ליה האלט כשיטת רבי מאיר, האט אים רב יוסף צוריק געזאגט, אנא נמי כרבי מאיר סבירא לי, איך האלט אויך ווי רבי מאיר, פארוואס ווייל דאי כרבי יהודה, קשיא הא דאמרי אינשי רווחא לבסימא שכיח, ווייל לויט רבי יהודה איז שווער, ווייל מען ווייסט דאך רווחא לבסימא שכיח וואס טייטש א מענטש האט פלאץ אין זיין געדערים אין זיין מאגן פאר געשמאקע מאכלים, און ממילא בפשטות שבת עסט מען מער, שטימט ר' מאיר'ס סברה בעסער אז די קלענערע שיעור דאס איז א וואכנדיגע סעודה. זאגט די גמרא ווייטער, מ'האב מיר געזען אין די משנה, רבי יוחנן בן ברוקה אומר, און די ביידע שיעורים סיי פון רבי יוחנן בן ברוקה און סיי פון ר' שמעון. זאגט יעצט די גמרא, תנא, מ'האב מיר געלערנט אין א ברייתא, וקרובים דבריהם להיות שווים, אז די צוויי שיעורים פון רבי יוחנן בן ברוקה און ר' שמעון זענען זייער נאנט איינער צום צווייטן, פרעגט די גמרא איז דען אזוי? מי דמי? איז עס דען גלייך? דר' יוחנן, ארבע סעודתא לקבא, וואס טייטש יעדע קב געבט אונז פיר סעודות, פארוואס? ווייל מען האט דאך געזען, ר' יוחנן לערנט דיך וויפיל איז מזון שתי סעודות, א ברויט וואס די גאנצע ברויט איז א האלבע קב גרויס, טייטש יעדע האלבע קב איז דא אין דעם צוויי סעודות, און ממילא אין א גאנצע קב איז דא אין דעם פיר סעודות, און לויט ר' שמעון וואס האט מען געזען לויט ר' שמעון? דר' שמעון תשע סעודתא לקבא. ר' שמעון האט מען דאך געזען מזון שתי סעודות איז צוויי ניינטל פון א קב, ס'טייטש יעדע סעודה איז א ניינטל פון א קב, איז אין א גאנצע קב וויפיל סעודות שלעפט מען ארויס פון דעם? ניין סעודות! און ווי קענסטו זאגן די שיעורים זענען גלייך? אמר רב חסדא, ענפערט רב חסדא, צא מהן שליש לחנווני, ס'טייטש רב חסדא זאגט דיין גאנצע חשבון לויט רבי יוחנן בן ברוקה איז נישט קיין ריכטיגע חשבון, ווייל דו האסט גערעכנט, קודם האסטו גערעכנט וויפיל איז דאס א סלע, האסטו מיר געזאגט אז א סלע איז אַכט און פֿערציק פונדיון, קומט אויס יעדע פונדיון איז א אַכט און פֿערציגסטל פון א סלע, שפעטער האסטו מיר אויסגערעכנט וויפיל מעהל מען קען קויפן פאר א סלע, און מיט די חשבון האסטו מיר געזאגט אז א פונדיון געבט מיך א האלבע קב, אבער אויף דעם זאגט רב חסדא ס'איז דאך נישט אמת, ווייל דער בעקער פארקויפט נישט די ברויט פאר די זעלבע פרייז וואס ער קויפט די מעהל, ער דארף דאך אויך מאכן געלט, וויפיל נעמט ער אראפ? ער נעמט אראפ א דריטל, און במילא קומט אויס דו האסט מיר געזאגט אז לויט ר' יוחנן בן ברוקה איז דא פיר סעודות אין יעדע קב, און אויף דעם זאג איך דיר ניין, דארפסט אראפנעמען א דריטל, וואס טייטש ס'איז דא זעקס סעודות אין יעדע קב, פארוואס? ווייל אזוי ווי מ'האט געשמועסט, מיט איין פונדיון קען מען קויפן, פריער האט מען געזען, א האלבע קב מעהל, יעצט א האלבע קב מעהל, לאמיר אראפנעמען פון דעם א דריטל, ווייל דער בעקער גייט נישט אוועקגעבן די גאנצע מעהל, ער דארף דאך אויך מאכן געלט, און ממילא איז די ברויט וואס דו קויפסט מיט א פונדיון, געט דיר נישט א האלבע קב, נאר ס'געט דיר צוויי דריטל פון דעם, דארפסטו אראפנעמען א דריטל. צוויי דריטל פון א האלבע קב, קומט אויס, וויפיל איז צוויי דריטל פון א האלבע קב? ס'איז פונקט א דריטל פון א קו. קומט אויס די שיעור פון ר' יוחנן בן ברוקה איז א ברויט וואס איז פונקט א דריטל פון א קב, און די ברויט איז דאך מזון שתי סעודות, קומט אויס וויפיל איז איין סעודה? א זעקסטל פון א קב, איז זעקס סעודות איז דא אין א קב, נישט אזוי ווי מ'האט פריערט געזאגט אז ס'איז דא פיר סעודות אין א קב. פרעגט אבער די גמרא ואכתי, למר תשע, ולמר שית, האסט מיר נאך אלץ נישט פארענטפערט, ווייל לויט ר' שמעון איז דא נײַן סעודות אין א קב, לויט ר' יוחנן בן ברוקה איז זעקס, דאס איז נאך אלץ נישט נאנט איינער צום צווייטן, אלא נאר, און במילא טוישט טאקע די גמרא, כאידך דרב חסדא, ווי א צווייטע מימרא פון רב חסדא, דאמר, צא מהן מחצה לחנווני, אז די חנווני צוטיילט עס אויף האלב, וואס טייטש ער קויפט מעהל און נאר האלב פון דעם נוצט ער אויף צו באקן ברויט און ער פארקויפט עס אויפן זעלבן פרייז, טייטש א האלב מאכט ער ריוח, און במילא, ביז יעצט האסטו געמיינט אז פיר סעודות שלעפט מען ארויס פון א קב, אכט סעודות שלעפט מען ארויס פון א קב, איי פרעגט די גמרא ואכתי למר תשע ולמר תמני, אויב אזוי לויט ר' שמעון איז ניין סעודות, לויט ר' יוחנן אויך איז אכט, ס'איז נאך אלץ נישט נאנט, ס'איז נישט די זעלבע זאך, זאגט די גמרא היינו דקאמר קרובים דבריהם להיות שווים, ס'איז טאקע נישט די זעלבע זאך, נאר ס'איז נאנט, ס'איז גאר נאנט איינס צום צווייטן, פרעגט עס אבער די גמרא קשיא דרב חסדא אדרב חסדא, אויף איין פלאץ, זאגט רב חסדא, אז דער בעקער נעמט אראפ א דריטל, די צווייטע פלאץ זאגט ער א האלב, זאגט די גמרא לא קשיא נישט קיין סתירה, הא דקא יהיב בעל הבית ציבי, הא דלא יהיב בעל הבית ציבי ס'ווענדט זיך צו די באלעבאס וואס האט גענומען די בעקער זאלן באקן ברויט צו ער געט האלץ פארן בעקער צו נישט טאמער ער געט האלץ מאכט נישט די בעקער אזא גרויסע רווח ער נעמט נאר אראפ א דריטל טאמער ער געט נישט קיין האלץ די בעקער דארף נוצן די אייגענע האלץ דעמאלטס נעמט ער אראפ האלב